אקעי, כ'וועל אנהייבן מיט א ווארט, א חשוב'ע ווארט, וואס שטייט בעצם אין פרשת בחוקותי, איך האב עס נאכגעזאגט פאר די בחורים, אבער ס'איז בעצם נוגע פאר יעדע איינער. ס'איז דא א, שטייט דאך אז די קללות בעצם זענען ברכות, און ס'ליגט אין דעם אסאך טיפע, אסאך טיפע זאכן, און סתם אזוי אינטערעסאנטע זאך אז איינע פון די קללות וואס שטייט מער ביים סוף, ס'גייט בעצם מער מיט בהדרגה, ס'ווערט ערגער און ערגער, און ס'שטייט ממש ביים סוף איז ואכלתם בשר בניכם, די לשון. אה, איז דא, איז דא דארטן, איך האב געטראפן דריי פשטים, און ס'איז נוגע ווארט איינס די אנדערע. ערשט איז טאקע די וויזשניצער ווארט עס איז געווען ביים אמרי חיים עס איז געקומען א איד מיט טענות אז זיין זון אז זיין זון לויפט אוועק פון מיטן די שבת סעודה ווייל ער לויפט אין טיש האט דער רבי אים געזאגט זאלסט אפקומען מיט דעם די קללה ואכלתם בשר בניכם אז דו מוזט עסן די פלייש פון דיין זונ'ס טעלער די זון איז נישט דא זאל דאס זיין דאס ערגסטע איז דאס איין ווארט א צווייטע ווארט וואס איז דא שטייט אין פארשידענע חסידישע ספרים. דא א ספר דגל מחנה יהודה דאס איז וואס יא ער שרייבט און אנדערע טוען אז די דיינע קינדער גייען זיין אזוי ערליך אז די קען די גייסט קענען מעגן עסן פלייש פון זיי אינדערהיים ווייסט א מענטש האט אביסל א שאלה אמאל קען מען מקיל זיין מיט אנדערע זאכן אבער פלייש עסן מען זיין גענוג יא זיין גענוג אז ביי דיינע קינדער האסט ער האסט א בשורה אז אזוי אזוי ערליך גייען די זיין קענסט עסן ביי זיי אינדערהיים, דאס איז א צווייטע א צווייטע אפטייטש וואס איז געווען אויף די קללה וואס מען האט אפגעטייטשט אויף א ברכה, און די און די דריטע פשט וואס איז דא עס שטייט שוין פון רבי מאיר פרעמישלאנער מיט אנדערע אז ואכלתם בשר בניכם בשר לשון פון בשורה אז וועסט האבן אזעלכע גוטע בשורות, דיינע קינדער וועסט ווערן זאט פון גוטע בשורות, ואכלתם בשר בניכם, דאס איז געווען די דריטע דריטע פשט וואס איז דא אויף דעם אפצוטייטשן, אומגעדרייט פון א קללה אויף א ברכה, יא, עס דא מסתמא נאך טייטשן אבער די דריי טייטשן האב איך געזען, האב איך געזאגט פאר די בחורים וואס בעצם איז נוגע יעדע איינער, אז ס'דא דריי מדריגות, עס איז איין מדריגה וואס די וואס די געבסט פאר דיינע אז די געבסט פאר דיינע עלטערן נחת,

אין א ישיבה נישט א גאנצע טאג אינדערהיים ווערט משוגע פון דעם, ער האט א מסגרת, ער האט אפאר שעה נישט אינדערהיים, דאס איז די איינציגע זאך, כ'האב געזאגט כ'האב געזאגט פאר די בחורים אז מען דארף מחליט זיין ווי ווי שטייסטו, ווי אויף וועלכע דרגה נחת געבסטו פאר דיינע עלטערן, אפשר קענסטו אביסל ארויפגיין פון איין דרגה צו די צווייטע, אבער ס'איז בעצם ס'איז נישט נאר ביי בחורים, ביי יעדע איינער, מען געבט פאר די אייבערשטער נחת פון איין זייט אז מען קומט

יעצט ווען מען וויל אנהייבן ביי די ענינים פון לג בעומר, לאמיר פרובירן צו גיין אביסל מיט א סדר, אז דא איז זייער אינטערעסאנט די טאג לג בעומר צו פארשטיין די טעם פארוואס פארוואס איז דא א שמחה יום לג בעומר, פארשטייט זיך ביי אונז איז פשוט אנגענומען אז ס'איז א יום שמחה, און מען ווייסט דאך אז חוץ פון דעם וואס מען זאגט נישט תחנון שטייט קלאר אין שולחן ערוך אז מען איז מרבין בו בשמחה. שמחה, עד כדי כך אז אפילו די די די מהריל, מהריל איז געווען א ראשון, ווער א ראשון שרייבט ער א מוראדיגע זאך וואס מען טרעפט נישט, איך האב נאכנישט געטראפן איינער וואס פאר און נאך אים וואס זאל אזוי שרייבן, אז אז מען פלעגט מאכן לג בעומר א סעודה, איז מהריל האט געוואוינט אין דייטשלאנד, געלעבט ארום טויזנט יאר צוריק, אז ער שרייבט אז מען האט געמאכט א סעודה לג בעומר.

עס איז איבערגעבליבן נאר פינף זאגט די גמרא. ניין נישט שטייט אזוי. אין גמרא שטייט. ס'איז געשטארבן אלע תלמידים און ער איז געגאנגען. ווייל ווען מ'קוקט אריין אין די אין די טעמים זעט מען אז עס איז אביסל אנדערש איינס צו די אנדערע פאר דעם בין איך מדייק אז די שולחן ערוך זאגט אז די שמחה איז ווייל פסקו למות. מ'האט געזען פסקו למות דאס איז געווען די שמחה. אזוי זאגט שולחן ערוך. מען קוקט אריין די בני יששכר. סתם פארוואס ס'איז דא א שמחה איז איך וויל קענען בלייבן ביי די צו זען די חילוקים וואס איז געווען די שולחן ערוך זאגט. א מינוט א מינוט בעל סיכום קודם כל די זאך די שמחה איז פסקו למות.

אז ער איז נפטר געווארן די ל' בית ימי הספירה מ'וועט באלד זעהן וועלכע ל' בית ימי הספירה עד עד שמת רבי שמעון בר יוחאי ב ל ג בעומר ער איז נפטר ב ל ג בעומר שהיה הוא אחרון שבהם ער איז געווען א חלק פון די פֿיר און צוואַנציק טויזנט תלמידים אזוי שרייבט ער דא אזוי שרייבט ער דא אז ער איז געווען פון די דאס און דורך דעם ונמתקו הדינים וועגן אים ער איז געווען די פֿיר און צוואַנציק טויזנטסטע תלמיד, און דארט האט זיך אויפגעהערט, און וועגן דעם ל ג בעומר הוא יום שמחתו עד היום כידוע, אזוי שטייט אין ספר נופת צופים, שטייט דא אז די טעם, טעם של לג בעומר, דאס איז די פשוטע טעם וואס ער ברענגט, משום דכל ימים שאין אומרים בו תחינה לא מתו תלמידי רבי עקיבא, אז אלע טעג וואס מען זאגט תחנון,

בסך הכל י ז ימים נישט דא קיין ת י, יא בסך הכל י ז ימים אם כן נשארו ל ב ימים עד מספר מ ט שבהם מתו התלמידים, דער געשטארבן פון פסח עד עצרת, דאס שטימט די בעסטע מיט די לשון הגמרא פסח עד עצרת ווייל אויב מ'לערנט אז ס'איז געווען נאר איין חלק וואלט נישט געדארפט שטיין מפסח עד עצרת איז ער געשטארבן, געשטארבן אלעס, אבער לויט די טעם שטימט עס זייער גוט אז ס'איז געווען טאקע אלע טעג.

די סעודה וואס מען האט געמאכט לג בעומר וואס ער איז די איינציגסטער וואס ברענגט עס וואס איך האב געטראפן וואס ברענגט אזא זאך פון מאכן א סעודה לג בעומר אפילו שפעטערדיגע האבן נישט געברענגט אזא זאך ער ברענגט עס און ער האט געלערנט די טעם איז ס'איז נאר א סימבאל אז זיי זענען נישט געשטארבן נאר צוויי און דרייסיג טעג און אפילו הכי האט מען געמאכט דעמאלטס א סעודה איז דאס איז בעצם אז.

נמתקו הדינים, יא, אז ס'איז געווען, ס'איז געווען א גרויסע דין, די, די צייט ווען די פיר און צוואנציג תלמידים זענען געשטארבן, איז נישט געווען נאר א, א טרויער פון דעמאלטס, ס'איז געווען א אנגעצויגענע צייט, שטייט פון היינטיגע צייטן, פארשידענע זאכן וואס איז נוגע פיר טעג, פיר טעג וואס זענען געווען. יא. יעצט קומען מיר צו צו די טעם וואס מ'האט, די, די פשוט'ע טעם וואס מ'טאר נישט אויסלאזן, אז, אז ס'איז געווען היינט די יארצייט,

וואס איך האב געטראפן, על פי נגלה, ס'דא נאך טעמים וואס זענען מער על פי נסתר, אבער די טעמים מיין איך האבן זיבן אכט טעמים וואס מ'האבן געהאט, אפשר איינס צוגעפרעגט, אבער חוץ פון דעם האבן מיר וועגן דעם זיבן אדער אכט טעמים וואס מ'האבן געזאגט פון די שמחה פון לג בעומר. און די אמת איז, די אמת איז אז די. אויב מען לערנט אז די טעם איז געווען אז ער איז אין די טאג נפטר געווארן רבי שמעון בר יוחאי, איז דא א אלטע ספר פאר די וועלט קריג, כ'מיין צווישן די ערשטע און צווייטע וועלט קריג, הייסט דבר יום ביומו, א ספר געשריבן פאר יעדן טאג, מיט נעמען שפעציעל געזאגט, צווישן די ערשטע און די צווייטע וועלט מלחמה, ארויסגעגעבן א ליכט דבר יום ביומו, האט שטארקע שטארקע הסכמות, און אויך גרויסע גרויסע חידושים, גרויסע חידושים, פארשידענע חידושים וואס מ'קען נישט נאכזאגן דא.

עס איז שוין שלושים יום פאר שביעות, ס'דא א ענין פון לערנען די הלכות יום טוב אפילו שביעות אויכעט, אפילו ס'דא ווייניג הלכות, איז דא וועגן דעם ערלויב איך מיר דאס נאכצוזאגן יעצט, אז עס שטייט אונז פירן זיך צו אויפבלייבן שביעות ביינאכט, אבער נאר די ערשטע נאכט, צווייטע נאכט בלייבט מען נישט אויף, איז פשטות מ'וועט פרעגן ס'איז ספיקא דיומא, ביי דעם מאכט מען נישט ספיקא דיומא.

רמ"א האט געזאגט אז א איד איז נישט בשמחה א גאנץ יאר וועגן דאגות הפרנסה, יום טוב איז א מענטש איז א מענטש בשמחה, פרעגט ער א קשיא אויב אזוי דארף מען דוכענען אזוי אין ארץ ישראל שחרית און מוסף, פארוואס דוכנט מען נאר מוסף, זאגט ער אפילו יום טוב, זאגט ער זאגט דער רמ"א אפילו יום טוב איז א איד נישט בשמחה וועגן דאגות הפרנסה, אפילו די ושמחת בחגך, יום טוב קען א איד נישט מקיים זיין, נאר. יום טוב נאכן דאווענען איז מען בשמחה מען ענדיגט שוין דאווענען מ'גייט אהיים עסן די סעודה די איינציגע צייט וואס א איד יום טוב קען זיין בשמחה וועגן דאגת הפרנסה נישט וועגן וועגן גוים וועגן דאס דאגת הפרנסה איז וועגן דעם איך זאג אז אז די די דבר יום ביומו מיט די דרכי משה זענען נישט אזוי ווייט אז א איד יום טוב דאגת הפרנסה אפילו יום טוב קען נאר זיין סוף דאווענען.

אז אויב ס'איז הילולא פון פון רבי שמעון בר יוחאי, יא, אבער ס'געפעלט, אה אה, זיי האבן יעצט אריינגעפארן די די די די זעלבע דבר יום ביומו, וואס האבן פריער דערמאנט, ער פרעגט א קשיא, ער, אה, א באקאנטע קשיא וואס אסאך ווינדערן זיך אין דעם, אבער ער שרייבט עס קלאר, אז פארוואס זעט מען אז ז' אדר.

איין טעם איך לייג נאר צו אז די ערשטע טעם שטייט אז אז די טאג פון משה רבינו איז איז פארגעסן געווארן אויף פארשידענע חידושים און טאג פון רבי שמעון בר יוחאי איז נתגלה געווארן יענע טאג דאס איז איין טעם דאס איז איין טעם איך לייג נאר צו נאך א טעם וואס שטייט אז וואס וואס מען שרייבט דארט נאך אין דבר יום ביומו און ער ברענגט עס אויך פון פריערדיגע אז אז אז משה רבינו האט געוויזן צער פאר די יום פטירה.

שמעון בר יוחאי, רבי שמעון בר יוחאי האט האט געוויזן קלאר א געוויסע האפענונג א געוויסע זאך ער האט געווארט אויף די אויף די טאג פון די פון די פטירה נישט נאר נישט נאר אויף יענע טאג נאר פאר דעם אויך געוויזן א האפענונג מיט כל מיני זאכן וואס שטייט ווייס נישט כ'קען מיך נישט אזוי גוט אויס אבער די זאכן וואס שטייט וואס ער האט געשריבן וואס ער האט

עס ווערט אראפגעברענגט פארשידענע פלעצער, אבער אויך איינע פון די איינע פון די ערשטע מקורות וואו איך האב עס געטראפן, איז אויך דא אין דעם טעמי המנהגים, די זעלבע פארשוין, עטרת עטרת ער ברענגט אראפ פון א עטרת זקנים, ס'איז א ספר, פריערדיגע ספר, ברענגט אראפ אז ס'איז געווען איינע פון די, יא, איינע פון די צדיקים וואס, כ'זאג נאר נאך די מעשה וואס שטייט דא,

און בפרט מען ווייסט דאך אז די צדיקים וואס זענען געפארן קיין ארץ ישראל אמאליגע צייטן זענען געווען בפרט די וואס האבן געהאט א ציפי' א האפענונג פאר די חורבן ס'איז געווען זיי האבן זייער שטארק געלעבט מיט דעם איז ער איז געווען דארטן און און ער האט געזאגט נחם תוך סיום התפילה ס'איז געווען אויף ל"ג בעומר האט ער געזאגט די תפילה אמר לו ר"י לוריא זכרונו לברכה די הייליגע אריז"ל האט אים געזאגט משם רבי שמעון בר יוחאי אין די נאמען פון רבי שמעון בר יוחאי הקבור שם וואס איז געווען וואס איז דארט באגראבן שאמר לו ער האט אים געזאגט אזוי אמור לאיש הזה, זאג פאר דעם מענטש וואס ער איז געווען א גרויסע איד, למה הוא אומר אומר נחם ביום שמחתי, וואס זאגסטו נחם אין מיין יום שמחתי, ולכן יהיה בנחמה בקרוב, ער דארף צוקומען צו א נחמה אין די קרוב, דער ר' הלוי, וכן היה שמת לו בנו הגדול, שטייט אז א חודש שפעטער, שטייט א אנדער לשון אז ס'איז אריבער געגאנגען א חודש

ווייל ער איז ער איז איינע פון די מקורות ווי איך האב עס געטראפן, איך ווייס נישט ווי די ערשטע מקור האב איך נישט געטראפן, כ'האב עס געזען אין פארשידענע ספרים במשך די דורות, ברענגען אראפ פון ר' ברוך מעזשבוזשער, אה, זכותו יגן עלינו, וואס ער האט געזאגט אז מען רופט אים התנא האלקי שמעון בר יוחאי, האט ער געטייטשט און די אישית משה, פלעגט עס נאכזאגן אסאך ביים טיש, אז התנא האלקי, אז ער איז געווען א תנא ער האט אונז אויסגעלערנט אלוקי אז ס'איז דא א באשעפער אפילו וויאזוי מענטשן פארשטייען פארדעם אבער ער האט געוויזן אסאך טיפער ווי גרויס דער אייבערשטער איז איז דאס איז די פשט מ'רופט אים א תנא אלוקי נישט די פשוט'ע טייטש נאר נאך א טייטש פון ר' ברוך מעזשביזשער יעצט נאך א זאך וואס איז אינטערעסאנט ס'איז אויך געברענגט אין פארשידענע פלעצער אז אז דער וואס האט געשריבן די זמר בר יוחאי

יא, איך זאג וואס וואס איך געדענק, עס קען זיין אביסל פריער, אבער איך מיין עס איז געווען דריי הונדערט עפעס יאר צוריק, ער איז געפארן קיין ארץ ישראל, אויפן וועג אין אין אזוי ווי מ'ווייסט אמאליגע צייטן די מענטשן געפארן קיין ארץ ישראל נישט נאר פאר די צו זיין נאנט צום מקום המקדש, אויכעט וועגן די ציפיה צו רבי שמעון בר יוחאי, וועגן דעם האבן זיי געוואוינט אין צפת דאס הייסט די פריערדיגע האבן געוואוינט אין צפת, ס'איז נאנט צו דארט טאקע, יא זיי האבן געוואוינט דארטן, איז ער אויך האט ער געהאט גאר א נאנטע קשר צו דארט, ער האט געוואלט זיין דארטן, און ער ער איז געווען אויפן וועג שוין, איך ווייס נישט וועלכע מדינה פונקטליך, ער איז אנגעקומען צו עפעס א שטאט, האט ער געזען אז די מענטשן דארטן קענען נישט קיין ברכות, זיי קענען נישט קיין הלכות תפילה, און זיי ווייסן נישט וויאזוי צו זיך א עצה געבן, האט ער מחליט געווען, ער האט מוותר געווען אויף זיין חלום, ער איז געבליבן דארטן אין די אין יענע קהילה עד סוף ימיו איז ער געבליבן אין יענע קהילה צו זיין זייער זייער מנהיג ווייל ער האט געזען אז אז מ'קען נישט אן אים און ער האט געשריבן דארטן דארטן האט ער צוגעענדיגט זיין זמר בר יוחאי און ס'איז געווארן אנגענומען אין גאנץ כלל ישראל אז איינער וויל פילן א קשר צו רבי שמעון בר יוחאי איז זינגט ער בר יוחאי סיי דארטן סיי אין די גאנצע וועלט. דא וואס זינגען עס א גאנץ יאר יעדע שבת, דא וואס נאר אין די תקופה, אבער מען ווייסט אז דאס איז די קשר פון אונז צו רבי שמעון בר יוחאי אביסל, דארט שטייט אויך דאס אז סודות, עס ווייזט אונז א מורא'דיגע חיזוק בפרט פאר אונז אין חוץ לארץ, מען קומט נישט אן דארטן קיין מירון, און מען ווייסט אז אז ער. האט דער קשר מיט רבי שמעון בר יוחאי האט ארויסגעברענגט פון די ווארטנס מיט די ציפי' מיט די האפענונג מיט דאס ער האט זיך אוועקגעגעבן פאר כלל ישראל און זיין האפענונג זיין שטרעבונג צו דעם האט ער געקענט אויפטון מער אפילו ווי ער וואלט געווען דארטן און וועגן דעם איז אזוי שטארק אנגענומען געווארן די חיזוק פאר אונז אויך אז א איד אסאך מאל א איד וואס איז נישט דארטן און ער טראכט הלוואי ער וואלט געווען דארטן איז קען אסאך מאל זיין אסאך מאל זיין אויף א העכערע מדריגה ווי איינער וואס איז דארטן און ער פארגעסט

און ס'איז אינטערעסאנט סתם אז אין אין בריסק ווייסט מען אז אז זיי האבן געהאט א געוויסע אויב אויב אויב מ'קען עס רופן א געוויסע פשרה פון חסידים מיט ליטווישע איז געווען אביסל אינצווישן זיי האבן אויך געוואוינט אביסל אינצווישן בריסק שטאט בריסק איז אביסל אינצווישן איז זיי איז זיי האלטן אמאליגע צייטן פלעגן זיי נישט האלטן פון פארן ווייל קברי צדיקים ביי זיי

ער האט זיך געדארפט באהאלטן אז ער איז געקומען שוין כ ז צו גיין צום ציון, ווייל ס'איז געווען אזא אפגעפרעגטע זאך אמאל צו גיין צו א ציון, ציון פון א רבי, ציון פון א צדיק אמאל איז געווען א זאך וואס מ'האט זייער ווייניג, מ'איז זייער ווייניג געגאנגען, און עס איז אויך נישט יעצט די צייט צו מאריך זיין אין דעם חלק, מ'קען אמאל מאכן א עקסטערע שמועס וועגן דעם, אז אמאליגע צייט איז געווען זייער א א מ'איז געגאנגען זייער ווייניג צו א ציון זייער אויסגערעכנט.

צו גיין צו א קבר פון א צדיק סתם אזוי, אפילו א יארצייט, און אבער זיי האבן געהאלטן יא פון פון קיין מירון, ווייל זיי האבן געהאלטן אז ווייל גאנץ כלל ישראל גייט אהין, און מען דאווענט, ס'איז א מקום תפילה, א מקום תפילה של רבים, דאס אליין נישט און די עת רצון פון דעם פלאץ, איז אפילו אויב נישט אלס אפילו נישט אלס די קבר, נאר אלס דעם אז אזויפיל פון כלל ישראל גייען אהין, און מען נעמט זיך אן און מען בעט זיך אויס, מען וויינט זיך אויס און אלע אלע זאכן סיי די וויאזוי מען זאגט אז עס איז יום הקדוש אינעווענדיג, שמחת תורה אינדרויסן, די אלע די גרויסע עת רצון וואס איז דא דארטן, דאס דאס אליין איז שוין ווערט אז א איד זאל זיין דארטן, בפרט א איד וואס קען נישט זיין דארטן אבער אז מען איז זיך משתתף אפילו פון דערווייטנס צו דעם צו דעם הייליגע פלאץ, דעמאלטס פארשטייט זיך זיכער אז מען קען און און און זיכער א איד וואס איז זוכה אז ער האט די שמחה, פון דעם טאג אזוי ווי רבי שמעון בר יוחאי האט געוואלט מ'זאל אזוי ווי ער האט געהאט שמחה פון יענע טאג געוואלט אז כלל ישראל זאל האבן א שמחה יענע טאג וועגן דעם טאקע ווער ס'איז זיך משתתף אין די שמחה קען זוכה זיין טאקע צו אלע גרויסע ברכות פון פון דעם פון דעם טאג איז איך וועל נאר צוענדיגען האט נאך צוויי מינוט אז ס'דא נאך צוויי אינטערעסאנטע זאכן וואס מ'זעהט ביי לג בעומר. איינע פון די זאכן איז געווען אז מען פלעגט, ס'איז געווען א מחלוקת, ס'איז געווען די זאך וואס האבן געפירט צו פארברענען קליידער דארטן, זה בכה וזה בכה, און ס'איז באקאנט, ס'איז באקאנט אז שאלות ותשובות די שואל ומשיב מיט אנדערע וואס רעדן זייער שטארק קעגן דעם אז ס'איז א בל תשחית און אנדערע זאכן, יא. אבער למעשה איז דא דא א דא א א חסידישע ספר, איך דענק אויך נישט פון וועם דאס איז, אויך נישט נאכגעקוקט אינעווענדיג, איך האב עס אין די שטוב אבער נישט געהאט קיין צייט עס נאכצוזוכן ווי די ווי די ספר איז, חמרא טבא, חמרא טבא הייסט עס, איך ווייס נישט. אה, איז ער ברענגט, אה, ניין, ער ברענגט, ער ברענגט אראפ. אז וואס איז געווען די סיבה פארוואס מען האט מען האט פארברענט קליידער, לכאורה האט געווען א חשש פון בל תשחית, איז ער ברענגט א אינטערעסאנטע זאך אז אזוי ווי מען זעט ביי אדם וחוה פארן חטא האבן נישט געהאט קיין קליידער, ווייל בעצם איז עס אסאך א העכערע מדריגה פאר א מענטש אן לבושים, זעט אויך דען אויך אין קבלה. אז ס'איז דא א קשר מיט די שכינה אן לבושים ס'איז דא מיט לבושים, איז פארן חטא האבן זיי זוכה געווען צו האבן א קשר מיט די שכינה, מען רופט עס אן אן קיין הפסק, אבער שפעטער איז געווען נאכן חטא איז שוין געווען שוואכער האבן זיי געדארפט צוקומען צו קליידער, האט געזאגט אז רבי שמעון בר יוחאי אין די מערה צוועלף יאר האט ער נישט געהאט קליידער נאר בשעת'ן תפילה, יא, איז חוץ פון דעם קען מען זאגן ס'איז א טעכנישע זאך ס'דארף די קליידער פאר זיין זאך אבער למעשה אויף זיין אויף זיין מדריגה איז געווען געוויסע זאכן זיין תורה געווען אזוי גרויס אזוי ווי אדם וחווה פארן חטא נישט געדארפט צוקומען צו די קליידער און דאס ארויסצוברענגען ארויסצוברענגען די מדריגה אז דער רבי שמעון בר יוחאי האט זוכה געווען צו די מדריגה און אזוי שרייבט דער חמרא טבא אז וועגן דעם